מיר האבן געלערנט אזוי ווי רב ששת האט פריער געזאגט אז אויב ס'דא עדות במדינת הים אז די סוטה איז געווארן טמא איז אין המים בודקין אותה ולאו מטעמיה, אבער אין דער ברייתא שטייט נישט דער טעם פון רב ששת'ן נאר א צווייטער טעם רב ששת האט דאך געזאגט, איך לערן עס אפ ועד אין בה, אז ס'איז נישט דא קיין עדות אפילו במדינת הים, דעמאלט זאגן מיר והביא האיש את אשתו, אבער מיר האבן דאך פריער געזאגט, מיר האבן דאך געהאט א קשיא, רש"י האט געפרעגט א קשיא, פשטות ועד אין בה מיינט מען דאך פארקערט, ס'איז נישט דא קיין צוויי עדות, נאר ס'איז דא איין עדות אויף טומאה, איז טאקע אין דער ברייתא שטייט א צווייטע טעם. טהורה ולא שיש לה עדים במדינת הים, אין פסוק שטייט ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע, און דיע ווערטער וטהורה היא איז איבריג, ס'גענוג ס'זאל נאר שטיין ואם לא נטמאה אז זי איז נישט געווארן טמא, ווייס איך דאך אליין אז זי איז ריין ונקתה, וואס דערציילט מען די טהורה? טהורה, ולא שיש לה עדים במדינת הים, דווקא ווען זי איז טהורה, אבער נישט אז ס'איז דא עדות במדינת הים, וואס דעמאלט וועט די מים נישט בודק זיין, דעמאלט וועט נישט זיין ונקתה ונזרעה זרע. דאס הייסט, אויב זי איז געווארן געראטעוועט אז די מים זאל איר נישט פארשאטן צוליב די עדים במדינת הים, וועט די זאכן פון ווייטער נישט זיין יעצט וטהורה. ס'דא א איבריגע ווארט קענט מען זאגן, ולא שתלתה לה זכות. אז אויב ס'האט נישט געשאדט איר אין אמת'ן איז זי נישט ריין, נאר וואס דען זי האט געהאט אויף זיך א זכות, דעמאלט זאגט מען נישט ונזרעה זרע. יעצט היא, דאס ווארט היא איז די טייטש.

די פרויען וואס טיען דארטן שפינען ביי די לבנה טיען רעדן וועגן איר פרוי על קלקול מעשה, דעמאלט איז די מים נישט בודק. איז שטייט דאך דא אויך די זעלבע זאך ווי רב ששת, אבער דא שטייט נישט איך לערן עס אפ פון ועד אין בה, נאר איך לערן עס אפ פון א צווייטע אופן. פרעגט די גמרא ביי רבי שמעון, רבי שמעון האט פריער געזאגט אז זכות איז איר נישט תולה, דארף מען דאך לערנען דא אז ער דרשנ'ט נישט די וו, איז זאל טאקע זיין די וו לא דריש אז די וו דארשנט ער נישט, אבער רבי שמעון האט פריער געזאגט מיט דעם לשון אתה מוציא שם רע על הטהורות, מען וועט זאגן אז די טהורות זענען יא געווען טמא, נו דעריבער זאגן מיר אז זכות איז נישט תולה, ווייל אויב די זכות וועט תולה זיין וועט מען זאגן אז די טהורות זענען אויך טמא. איז דאך די זעלבע זאך וואו אויב עס איז דאך פארהאנען יש לה עדים במדינת הים, אויב ס'איז דא עדות ממדינת הים זאגט מען לערנט מען דאך דא אפ פון דעם פסוק אז דעמאלטס איז די מים נישט בודק, איז דאך צוריק שווער אז אתה מוציא שם רע בטהורות, מ'וועט זאגן עדות איז געווען אין אמת'ן איז עס טמא, איי פארוואס האט איר די וואסער נישט בודק געווען ווייל ס'איז געווען עדות ממדינת הים. איי לכאורה עס איז דאך א חילוק ווייל אויב ס'איז דא עדות פון מדינת הים וועט זי נישט זיין שענער, זי וועט נישט זיין ונזרעה זרע און די אלע זאכן, נאר דאס וועט זיין זאכן וואס איז שפעטער, אבער דערוויילע יעצט דא איז דאך מוציא לעז אויף טהורות, ענטפערט די גמרא לא שכיחא. דאס איז נישט שכיח, וועלן מענטשן נישט חושד זיין די טהורות, זיי וועלן נישט גיין זאגן אז דעריבער האט דער מים נישט בודק געווען ווייל ס'איז דא עדות במדינת הים. און תוספות לייגט דא צו, לכאורה קען איך דאך פרעגן די זעלבע קשיא, מען וועט זאגן אז ס'איז געווען בא עליה בעלה בדרך, נאר דאס דארף מען אויך זאגן, דאס איז אויך א זאך וואס איז לא שכיח, לויט ר' שמעון'ען איז דאך זיכער בפשטות לא שכיח, ווייל מען גיט דאך מיט צוויי תלמידי חכמים אויפן וועג, נאר ווייטער איז דאך דא אין גמרא אז רבי יהודה זאגט מען גיט נישט מיט, נאר ער אליין גייט, דאך ס'איז א אינגען אט וויל ער דאך איר פארמיאוסן, ער וויל דאך נישט וואוינען מיט איר, און מיטאמאל זאל איך מורא האבן בא עליה, רשי. זאגט די משנה, כיצד עושה לה, נאכדעם ווי דער מאן האט איר געווארנט אל תסתרי עם פלוני, פאר עדות, און ס'דא עדות אויף סתירה, וויאזוי טוט ער? מוליכה לבית דין שבאותו מקום, ער פירט עס צום בית דין פון זיין שטאט, און ער ברענגט פאר דעם בית דין די עדות קינוי און די עדות סתירה, ומוסרים לו שני תלמידי חכמים, די בית דין פון דעם ארט גיבן גיבן צו אים איבער צוויי תלמידי חכמים, שמא יבוא עליה בדרך, טאמער וועט ער קומען עליה בדרך, ווייל ער דארף דאך אנטרינקען דארף ער דאך איר אין בית דין הגדול, דארפן זיי דאך ארויף גיין צום בית דין הגדול, זאלן דארט זיין צוויי מענטשן וועלכע וויסן זיין ווי מען זאגט אז ער וועט נישט טאן מיט איר קיין עבירה. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, בעלה נאמן עליה. איך דארף נישט איבערגעבן קיין שני תלמידי חכמים, איך גלייב דעם מאן. רש"י, שמא יבא עליה בדרך שצריך להשקותה בירושלים, מען דארף איר אנטרינקען ירושלים ביי בית דין הגדול כדלקמן, כ'לערן עס אפ פון זקן ממרא, דארף זיין דווקא פאר בית דין הגדול די זעלבע זאך סוטה. נאמן עליה ער איז באגלייבט שלא יבא. גמרא, פרעגט די גמרא, תרי. צוויי מענטשן גיט די בית דין פון זיין שטאט מיט, ואיהו, און דער מאן אויך, הא תלתא, הייסט עס אז עס דארף זיין מיט דריי מענטשן, לימא וועל מיר זאגן, מסייע ליה לרב, ס'וועט זיין א ראיה צו רב'ן. דאמר רב יודא אמר רב, רב יודא האט געזאגט פאר רב'ן, לא שנו, דאס וואס שטייט אין מסכת קידושין, אבל אישה מתייחדת עם שני אנשים, אז ביי צוויי מענטשן איז נישט, הייסט נישט קיין יחוד, דאס איז נאר גערעדט געווארן אלא בעיר אין שטאט, אבל בדרך אדער אויפן וועג עד דאיכא שלושה ביז ס'זאל זיין דריי, ווייל אויב איך זאל זאגן ביי דעם דרך איז אויכעט גענוג צוויי, וואלט איך גענוג דעם מאן און נאך איינער, פארוואס בין איך מחמיר אויפן וועג דארף זיין דריי? שמא יצטרך אויב ס'וועט נאר זיין צוויי, שמא יצטרך אחד מהם לנקביו, וועט ער אוועק גיין ונמצא אחד מהם מתייחד עם הערוה, איז דאך דא אויך ביי אונז ווייל ער דארף זיין דרײַ, זאגט די גמרא לא ס'איז נישט קיין ראיה, הכא היינו טעמא, דעריבער דארף זיין אחוץ דעם מאן צוויי, כי היכי דליהוו עליה סהדי, כדי ס'זאל זיין עדות, אויב ס'איז יבוא עליה וועלן זיי עדות זאגן פאר דעם בית דין הגדול און מ'וועט איהר נישט אנטרינקען. אבער יעצט איז דאך דא א צווייטע שאלה, ריכטיג איך דארף האבן צוויי, אבער פארוואס דארף מען האבן תלמידי חכמים? זאגט די גמרא תלמידי חכמים אין, די צוויי זאלן זיין תלמידי חכמים, כולי עלמא לא, אנדערע מענטשן נישט, לימא, וויל מיר זאגן, מסייע ליה לאידך דרב, וועט פון דער משנה זיין א ראיה צו אנדערע דין פון רב, דאמר רב יודא אמר רב, רב יודא האט געזאגט פאר רבן, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט דער דין אז א אישה קען זיך מייחד זיין אין דער שטאט, מיט צוויי אויפן פעלד, מיט דריי, דאס איז נישט גערעדט געווארן אלא כשרים זענען כשר'ע, אבל פרוצים, אדער אויב זיי זענען פרוצים בעריות, אפילו עשרה נמי לא, טאר זי מיט צען אויך נישט זיין. מעשה היה, ס'איז געווען א מעשה, ס'איז געווען א אשת איש, והוציאוה, האבן איר ארויסגעטראגן עשרה צען מענטשן במיטה אין א בעט, א בחזקת מתה, און מ'איז, און מ'האט מיט איר געזינדיגט. איז דאך דא אויך די זעלבע ראיה, אז שטייט דא א תלמידי חכמים, פארוואס? ווייל נישט תלמידי חכמים פרוצים, און העלפט נישט קיין דריי אויפן וועג אויך, זאגט די גמרא לא, פון דא איז נישט קיין ראיה. ווייל ווייסטו פארוואס דא דארף זיין תלמידי חכמים? הכא היינו טעמא, דעריבער דארף דא זיין תלמידי חכמים. דידעי לאתרויי ביה, ווייל זיי ווייסן אים ווארענען, זאלסט וויסן זיין אז אויב אין האיש מנוקה מעון, אז ער קומט אויף איר משנאסרה עליו, איז די מים נישט בודק. אין דער משנה האבן מיר געלערנט אז רבי יהודה אומר בעלה נאמן עליה, אז דער מאן איז באגלייבט און מען דארף נישט צוריקגעבן מיטגעבן קיין עדות. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט בעלה נאמן מקל וחומר, איך גלייב דעם מאן פון א קל וחומר און מען דארף נישט מיטגעבן קיין עדות. און מה דאָך נדה שהיא בכרת, דער איסור נדה איז דאָך אַ סך האַרבער, ס'איז אַ איסור כרת, איז דער דין, בעלה נאמן עליה, ווען זי איז אַ נדה, מעג ער זיך מיט איר מייחד זיין, ס'דאַרף דאָרט נישט זיין קיין עדות. סוטה שהיא בלאו, סוטה איז דאָך דאָ דער איסור פון אַ לאו, כ'לערן עס אָפּ פון פּסוק, ס'איז דאָ אַ פּסוק ביי מחזיר גרושתו, אז איינער האט גע'גט זיין פרוי מעג ער איר צוריק נעמען, ווי איז אבער שנישאת לאחר, שטייט אין פסוק לא יוכל בעלה הראשון דער ערשטער מאן קען איר נישט צוריק נעמען איז נאכדעם זי האט חתונה געהאט, שטייט דארט אין פסוק אחרי אשר הוטמאה, בין איך מרבה פון דעם אז א סוטה. שנסתרה ווערט אויך גע'אסר'ט אויף די מאן, איז דאך עס נאר א לאו. לא כל שכן איז אוודאי און אוודאי ער באגלייבט. די רבנן און די רבנן זאגן היא הנותנת טאקע איז מכח דעם פון דעם ווארט וואס דו ברענגסט א ראיה צו דיר, פון דארטן לערנען מיר אפ אונזער דין. ווייסטו פארוואס ביי נידה גלייב איך

פרעגט די גמרא, ורב יהודה מקל וחומר מייתי לה, רב יהודה זיין דין לערנט ער אפ פון א קל וחומר, אזוי האסטו פריער געזאגט, ומה נידה שהיא בכרת בעלה נאמן עליה, סוטה שהיא בלאו לא כל שכן, והא רב יהודה מקרא מייתי לה, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אז רב יהודה לערנט עס אפ פון א פסוק, דתניא מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק והביא האיש את אשתו אל הכהן, דער מאן זאל ברענגען זיין פרוי צום כהן, מן התורה מדין תורה האיש מביא את אשתו, מדין תורה איז דער מאן ברענגט זיין פרוי, אבל אמרו חכמים, אבער די חכמים האבן געזאגט, מוסרים לו שני תלמידי חכמים, ווען ער גייט ארויף אין ירושלים צום בית דין הגדול גיט מען איבער צוויי תלמידי חכמים, שמא יבוא עליה בדרך. רב יוסי אומר, רב יוסי זאגט, בעלה נאמן עליה מקל וחומר, איך גלייב דעם מאן פון א קל וחומר, מה דאך נידה שהיא בכרת, נידה וואס א הארבער איסור ס'איז כרת, בעלה נאמן עליה, סוטה שהיא בלאו, סוטה איז א לייכטער איסור, לא כל שכן איז אוודאי אוודאי באגלייבט. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' יוסי, ס'איז נישט קיין ראיה פון נידה. אם אמרת בנידה, ווייסטו פארוואס אז כ'גלייב דעם מאן בנידה? שכן יש לה היתר, ווייל זי וועט לכשתטהר איז דא א היתר, ער איז דאך דעריבער איז נישט יצרו תוקפו. תאמר בסוטה, שאין לה היתר, אויב זי וועט זיין טמאה איז דאך אין לה היתר. דעריבער אז אין לה היתר איז יצרו תוקפו, דעריבער גלייב איך אים נישט. ויאמר, נאך שטייט אין פסוק, מים גנובים ימתקו. וואס איז דער טייטש ואומר נאך א טעם? מים גנובים ביי סוטה איז מים גנובים ימתקו בנידה איז דאך אויך די זעלבע זאך וואס איז טייטש מים גנובים ימתקו אז בשעת איסור איז די יצר הרע שטארקער וואס איז די תוספות דא מסביר אז נישט צו זאגן ס'איז. מען קען דאך זאגן א סברא אז אויב בעלה כבר איז נישטא די סברא פון יצרו תוקפו, זאג איך ניין, מים גנובים ימתקו. כ'האב דא געהערט א גוטע ווארט. ביפת תואר שטייט לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, דאס לשון רש י איז זייער שווער, עס האט געדארפט שטיין דברה תורה כנגד יצר הרע, וואס איז טייטש לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, נאר די טייטש איז אזוי. דברה תורה כנגד יצר הרע וואלט איך געטייטשט אז דער יצר הרע וועט דיר אזוי זאגן אז וועסט נישט קענען עומד זיין ביצרו, רש י זאגט אנדערש, לא דברה תורה, די תורה רעדט נישט אלא כנגד יצר הרע, אז אויב איך וועל דיר מתיר זיין דעמאלט וועט ער נישט וועלן, דאס איז די טייטש. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, מן התורה האיש מביא את אשתו לכהן, מדין תורה קען דארף דער מאן ברענגען די פרוי צום כהן, שנאמר והביא האיש את אשתו, זע איך דאך דא אויך אז רב יהודה לערנט עס אפ פון א פסוק, און פריער האב איך געזאגט ער לערנט עס אפ פון א קל וחומר, ענטפערט די גמרא, אמר להו קל וחומר ברישא, די ערשטע זאך האט ער זיי געזאגט א קל וחומר, ופרכוה, מ'האט אפגעפרעגט, איז אין אמת'ן וועלכע פירכא, מיט וואס האט מען עס אפגעפרעגט, פון שס היא הנותנת, פארוואס? איז רש י און תוספות, רש י זאגט איין ווארט, שכן יש לה היתר, דאס איז די פירכא. איז וואס גייט רשי צו זאגן מיט דיע ווערטער אין אמת'ן דאך דא נאך א פירכא איז דא תוספות זעהט מען אז רשי מיט דיע ווערטער באווארענט דעם גאנצן תוספות אז מיט קל מיט חמור איז דא דא א פארקערטע סברה יא נאר תוספות איז מסביר פארוואס דארף איך זאגן נאר שכן יש לה היתר. והדר אמר להו קרא, נאך ער האט נישט געהאט קיין קל וחומר האט ער געזאגט דעם פסוק. פרעגט די גמרא רב יודא היינו תנא קמא, רב יודא זאגט דאך די זעלבע זאך מיט דער תנא קמא פון דער ברייתא, דער תנא קמא לערנט דאך אויך אפ פון דעם פסוק והביא האיש את אשתו לכהן אז מן התורה האיש מביא את אשתו. זאגט די גמרא, איכא בינייהו דער חילוק צווישן זיי איז אבל אמרו, דער תנא קמא זאגט מן התורה איז טאקע אזוי, אבל אמרו, נאר די חכמים זאגן מוסרין, ווידער רבי יהודה זאגט מ'גלייבט. קומט דאך דא אויס לויט די רבנן פארוואס גלייב איך אים נישט, צוליב צוויי זאכן, איין סברא האט מען פריער געהאט ווייל ס'איז נאר דא א איסור לאו, און נאך א סברא האט מען געהאט ווייל יש לה היתר. שטענדיג אז ס'איז דא צוויי טעמים, איז דא א נפקא מינה פון די צוויי טעמים, אז דער טעם זאל יא זיין דער אנדערער זאל נישט זיין, ס'קען אמאל זיין א מציאות אז אויב פירסה נידה, די סוטה פירסה נידה, איז מכח דעם טעם פון כ'זאל נישט גלייבן ווייל ס'נאר דא א לאו, דארפט איך דא יא גלייבן ווייל אויף דעם איסור כרת דארפט איך יא גלייבן, אבער מכח דעם צווייטן טעם פארוואס זאל איך נישט גלייבן ווייל אין לה היתר דארף איך דא אויכעט נישט גלייבן ווייל אין לה היתר. רש"י זאגט די משנה היו מעלין אותה, מען האט ארויפגעברענגט די סוטה לבית דין הגדול שבירושלים, ס'איז א המשך פון דער פריערדיגער משנה, אין דער פריערדיקער משנה איז געשטאנען, ער האט איר געפירט צו דעם בית דין פון דער שטאט, און האט געברענגט די עדי קינוי, די עדי סתירה, מען האט אויסגעפארשט די עדות. נאכדעם האט מען איר ארויפגעברענגט צום בית דין הגדול שבירושלים, בית דין הגדול הייסט די סנהדרין פון איין און זיבעציק וואס זענען געווען אין לשכת הגזית. ומאיימין עליה, מען האט אויף איר געמאכט א מורא זאל זיך מודה זיין כדרך שמאיימין על עדי נפשות, אזוי ווי ס'איז דא א דין ביי עדי נפשות מאכט מען א מורא, מען זאגט איר ווייל מען וויל נישט אז ס'זאל אומקומען א מענטש אומזיסט, איז דא אויכעט האט מען נישט געוואלט אז ס'זאל ווערן אויסגעמעקט שמו של הקדוש ברוך הוא. ואומרים לה, אזוי דארף שטיין, אין די משניות שטייט אזוי, מען האט צו איר געזאגט, מען האט איר געוואלט געבן וועגן זאל זיך מודה זיין, האט מען צו איר געזאגט בתי, ס'איז נישט דיין שולד, די סיבה איז געווען א צווייטע זאך, הרבה יין עושה, אסאך ברענגט וויין. שכרות ברענגט הרבה שחוק עושה אסאך מאכט ווי מען זאגט גרינגשעצונג געלעכטער הרבה ילדות עושה אסאך מאכט די יונגקייט דורך דעם קען מען מקלקל זיין און אויב ס'איז אמת אזוי ווי מען זאגט אז ביסט טמא געווארן זאלסט זיך נישט ברענגען צו צו זיין מיאוסע טויט, הרבה שכנים הרעים עושים, אסאך ווירקט שלעכטע שכנים, בעטן מיר דיר, ווי די ב"ח ברענגט אראפ, אל תעשי לשמו הגדול, זאלסט נישט טון צו דעם גרויסן נאמען פון אייבערשטן, שנכתב בקדושה וואס איז געווארן געשריבן בקדושה שימחה על המים ס'זאל ווערן אפגעמעקט אויף די וואסער. ואומרים לפניה אויב פריער לערנט מען ואומרים דארף מען דא אויך לערנען מען זאגט פאר איר דברים אזעלכע זאכן שאינה איז גורס די ב"ח ווייל אין משניות שטייט אויך אזוי שאינה כדאי זי איז נישט ווערד לשומען. לשומען, דאס צו הערן, מען זאגט צו איר אזעלכע זאכן, וואס א ראובן האט געזינדיגט נאר האט זיך מודה געווען, ראובן'ס חטא איז ווער, וואס איז געווען ראובן'ס חטא? בלבול יצועי אביו, נאר מען האט איר אלץ געוואלט פארלייכטערן כדי זי זאל זיך מודה זיין. ס'איז נישט ווערד צו הערן נישט היא נישט זי, וכל משפחת בית אביה, ווייל מסתמא איז דאך דארט אויך געווען משפחת בית אביה. אם אמרה טמאה אני, אויב זי זאגט אז זי איז טמא, ווי איז דעמאלט דער דין? דארף דאך איר דער מאן גט'ן, און ער דארף איר נישט געבן קיין כתובה. שוברת כתובתה ויוצאת, שרייבט זי א שובר, שובר הייסט א קבלה, א רעסיט, איך האב מזנה געווען און איך האב שאדן די כתובה, און זי גיט דאס דעם מאן כדי זי זאל נישט קענען מאנען נאכאמאל די כתובה. כאטש זי זאגט מיר יא קיין מיתה גיט מען נישט ווייל עס איז דאך נאר געווען ווי מען זאגט סתירה און אפילו עס זאל זיין טמא אויך אבער איז דאך בכלל קומט נישט קיין מיתה דווקא ווען מען טוט ווארענען ואם אמרה טהורה אני אויב זי זאגט ס'איז ריין מעלין אותה ברענגט מען איר אראפ לשער המזרח. צו דעם טויער וואס איז מזרח זייט פון די עזרה, לשער נקנור, צום שער נקנור, וואס איז דאס די פשט? אין אמת'ן איז זי דאך געוועזן אויבן, די לשכת הגזית איז דאך געווען חציה בקודש וחציה בחול, איז זי דאך שוין געווען אויבן, וואס שטייט דא מעלין אותה? און די גמרא זאגט ווייטער אז מען האט איר אראפגענומען ווי אראפ צום הר הבית נאכער צוריק געברענגט צוליב דעם טירוף אפשר וועט זי זיך מודה זיין, די זעלבע זאך ווערט דערמאנט האט מען אויכעט געטון ביי עדות ביי די עדות נפשות. שער נקנור ווערט אנגערופן דער טויער ווייל די א משנה דא אין יומא אז דער נקנור האט געברענגט די טויערן פון אלכסנדרי' של מצרים, און אויפן וועג איז געווען א שטורעם ווינט, האט מען געוואלט פארלייכטערן די משא פון שיף, האט מען אריין געווארפן איין טויער, נאכער האט מען געוואלט אריין ווארפן דעם צווייטן טויער, האט ער געזאגט ווארפטס מיר בעסער אריין, דעמאָלט האָט זיך מוסר נפש געווען אויף דער זאַך, איז דער ים געוואָרן שטיל. ווען ער איז אָנגעקומען צום פּאָרט, איז דער דער שיף דער דעם טויער וואָס מען האָט געהאַט אַריינגעוואָרפן אין ים, דער איז געקומען דאָרט צו שווימען, און ווייל עס איז געשען ניסים דורך דורך אים, צו די די טויערן האָט מען עס גערופן אויף זיין נאָמען. ששם, דאָרטן ביי דעם שער נקנור משקין את הסוטות, האָט מען אָנגעטרונקען די סוטות. ס'איז אזוי, דער שער נקנור איז געוועזן צווישן עזרת נשים און עזרת ישראל. עזרת נשים האט נישט קיין קדושת עזרה. קדושת עזרה הייבט זיך אהן פון שער נקנור אהן און ווייטער צו מערב. איז שטענדיג אין דעם שער איז דער חלל פון שער האט קדושת עזרה. אבער דעם שער נקנור האט מען נישט מקדש געווען. ווייל די זאך איז אזוי, א מצורע טאר נישט אריינקומען אין דער עזרה כל זמן מען האט נישט געברענגט זיין קרבן, אפילו ער איז שוין ריין, נאר מחוסר כיפורים טאר נישט אריינקומען. און דא אויך אין תורה שטייט מען זאל אים שפריצן אויף דעם בוהן ידו הימנית אויף בוהן רגלו הימנית, וואס זאל איך יעצט טון? זאל ער אריינגיין אינעווייניג? ער טאר דאך נישט ארויסנעמען די דם אינעווייניג, אויסנווייניג ווערט דאך עס גע'פסל'ט ביוצא, איז ער געשטאנען ביי דעם חלל פון דעם טויער, און ער האט נאר אריינגעשטעקט די בהונות, און ביאה במקצת לא שמה ביאה. ששם משקין את הסוטות, דארט האט מען געגעבן צו טרינקען די סוטות, און מטהרין את היולדות, א יולדת וואס האט געב א יולדת וואס האט געברענגט אין די קרבן, און דער מענטש דארף שטיין לעבן דעם קרבן, איז ער דארטן נאר געשטאנען.

עד שהוא מגלה את לבה, אזויפיל צעריסן די בגדים ביז ער האט אפגעדעקט איר הארץ, און אויכעט וסותר את שערה, די פלעכטונג פון אירע האר האט דער כהן צענומען, לכאורה וועלכע כהן וועט דאס וועלן טון, ס'איז דאך נישט ווי מען זאגט קיין זיין בכבודיגע זאך גיין צוגיין צו א פרוי צערייסן אויף איר די בגדים, און תוס' ווייטער דף ח'. ברענגט אראפ א תוספתא, אז כהנים מטילים גורלות, מ'האט געווארפן אויף דעם א גורל, וכל מי שיעלה גורלו, אפילו כהן גדול, יוצא ועומד בצד סוטה ואוחז בבגדיה, אפילו א כהן גדול איז אויך אריינגעגאנגען אין דעם גורל, און אויב ער איז ארויסגעפאלן האט ער דאס געדארפן טון. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט. אם היה לבה נאה, אז די הארץ איז געווען שיין, לא היה מגלהו, האט מען עס נישט אפגעדעקט, ואם היה שערה נאה, אז די האר זענען געווען שיין, לא היה סותר, האט מען נישט צענומען די האר. רבי יהודה זאגט, איך האב מורא אז די כהנים וועלן זען א פרוי וועלכע מען זעט ארויס די הארץ וועלן זיי מהרהר זיין.

דאס איז פון לשון קטלא, דאס איז אזא רינג וואס מען טוט אנטון אויף דעם האלז, וואס דאס טוט איינשטייפן, איז וויילע אזוי האט צו זאגן דאס טוט ברענגען, עס מאכט ענג, חונקת את עצמה רופט מען עס אן קטליות, אויכעט נזמים, אויערינגלעך צו אויף די נאז איז מען געגאנגען רינגען וטבעות, מעבירים ממנה נעמט מען אראפ פון איר, כדי לנוולה כדי מען זאל איר מאכן מיאוס. ואחר כך און נאכדעם, מביא חבל מצרי, ברענגט מען א שטריק וואס איז געווארן געמאכט פון די שטעקעלעך וואס עס וואקסן ארום דעם דקל, וקושרו למעלה מדדיה, מען טוט עס צובינדן העכער פון די ברוסט, כדי די בגדים זאלן נישט אראפפאלן, וכל הרוצה לראות בא לראות, ווער עס וויל זען קען זען. חוץ מעבדיה ושפחותיה, אירע קנעכט און אירע דינסטן, קאָנען דאָרטן ניט זײַן, מפּני שלבה גס בהן, ווײַל ווען זי זעט בני ביתה, באַקומט דער מענטש אַ גרויסן דעת, האַלט ער זיך גרויס, וועט זי נישט וועלן מודה זײַן, און מיר ווילן דאָך, אַז זי זאָל מודה זײַן און ס'זאָל נישט ווערן אויסגעמעקט שם הקדוש על המים. וכל הנשים מותרות לראותה, אלע פרויען מעגן איר זען, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, ונוסרו, וועלן ווערן געשטראפט, זאלן זיך אננעמען פון דעם א מוסר, כל הנשים אלע פרויען, ולא תעשינה, און זיי וועלן נישט טון, כזמתכנה, אזוי ווי די זנות, נאכדעם איז א מצוה אלע זאלן זען. רש"י די משנה עמוד א', ומאיימין עליה שתהא מודה, מען טוט אויף איר מאכן א מורא זי זאל מודה זיין, אזוי ווי מען מאכט א מורא על עדי נפשות כדאמרינן בסנהדרין, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, הוו יודעים איר זאלט וויסן שלא כדיני ממונות דיני נפשות, בפרק אחד דיני ממונות, אז מען האט אזוי געזאגט צו די עדות איר זאלט וויסן זיין, ביי דיני נפשות דארף מען זיין מער פארזיכטיג איר קענט גורם זיין ס'זאל אומקומען א מענטש אומזיסט. הרבה ילדות עושה, וגורם, די יונגקייט איז גורם לנערה ילדה, צו א יונגע שתבא לידי קלקול, זאל קומען צום טון אן עבירה, ושמא אמת הדבר, קען אמאל זיין ס'איז אמת, ווי איינער זאגט דיין יונגקייט איז שולדיג, זאלסטו ווען זיין עלטער וואלסט עס נישט געטון, אל תביאי עצמך זאלסט דיך נישט ברענגען לידי מיתה מנוולת זו, אויב ס'איז אמת וועט דאך די מיתה זיין זייער א מיאוסע. זייער מיאוס, שכנים רעים, יודעים ווייסן לפתות איבער צו רעדן, ומצויין לה תמיד, די רעים רעדן איבער אויף שלעכטס און אז ס'איז נאך שכנים זענען זיי שטענדיג דא דערלעבן, מ'זאגט פאר איר אזעלכע זאכן שאינה כדאי לשומען, אינה ראויה לו, זי איז נישט ראוי שיאמר לפניה, מ'זאגט פאר איר דברי הודאות צדיקים הראשונים וואס די ערשטע צדיקים האבן זיך מודה געווען, אלא כדי שתודה על קלקולה, זאל מודה זיין אויף איר זינד, כדאמרינן לקמן, ווי די גמרא זאגט ווייטער, וואס זאגט מען פאר איר, יהודה הודה, יהודה האט מודה געווען ולא בוש, האט זיך נישט געשעמט, שוברת כתובתה, כותבת שובר, זי שרייבט א רעסיט על כתובתה,

ואינה נהרגת, עס קומט איר נישט קיין מיתה, שלא התרו בה עדים בשעת מעשה, די רש"י דארף מען פארשטיין אין אמת'ן דאך ווער זאגט אז ס'איז דא געווען א מעשה, נאר די רש"י געבט דא דער איסור אפילו ווי מען זאגט, אבער בפועל די טייטש איז אזוי אפילו ס'זאל זיין עדות קומט דאך אלץ נישט קיין מיתה, עס מוז זיין התראה. לשער מזרח, שער החיצון, דער אויסנווייניגסטער טויער, מזרח זייט, ווערט אנגערופן חיצון, ווייל אין בית המקדש וואס מערער צו מערב איז אלץ געווען מערער קדושה, שבו דורך דעם שער מזרח נכנסים להר הבית. פון דארטן גייט מען אריין צום הר הבית, ומשם לשער נקנור והוא שער העליון שבחומה, דאס איז דער אויבערשטער טויער וואס אין דער מויער שבין עזרת ישראל לעזרת נשים, ששם משקין את הסוטות, אין דעם חלל פון דעם טויער טרינקט מען אן די סוטה, מפני שלא נתקדש בקדושת עזרה, ס'נישט ס'האט נישט געהאט די קדושה פון די עזרה, עובי חלל אותו השער. די חלל דעם טויער האט נישט געהאט קיין קדושה, פארוואס טאקע נישט? מפני המצורעים, צוליב די מצורעים, וואס ביי זיי איז דא א דין אז מען דארף אויף זיי שפריצן פון דעם אשם, אויף זייערע בהונות, שמכניסין ידיהם, זיי שטעקן אריין די הענט לבהונות אויף די גראבן פינגער, ליתן מדם האשם על בוהן ידו, ומחוסר כפורים שנכנס לעזרה בכרת, אויב דער מצורע וועט פריער אריין גיין פאר דער הזאה איז ער נאך א מחוסר כפרה קומט אים כרת, לפיכך לא קדשום, דעריבער האט מען נישט געהייליגט דעם חלל פון דעם טויער, שיוכל לעמוד בחלל השער, אז דער מצורע זאל קענען דארט שטיין. איי וואס דארף מען זאל מען יא מקדש זיין, נאר דער כהן זאל ארויסטראגן די דם אין עזרת נשים, נאר שאם היה כהן מוציא את דם האשם חוץ לעזרה, אויב דער כהן זאל געווען ארויסטראגן די דם אויסער די עזרה, הרי נפסל ביוצא, ווערט עס גע'פסל'ט יוצא, די קדשי קדשים אז זיי גייען ארויס אויסער די עזרה ווערן זיי גע'פסל'ט. און די קדשים קלים, די בשר קדשים קלים גייט ארויס חוץ לירושלים ווערט עס אויך גע'פסל'ט. לפיכך צריך להכניס ידו, דעריבער דארף דער מצורע אריינשטעקן די האנט לתוך חלל העזרה. איי ווי מעג ער אריינשטעקן די האנט, ער איז דאך נאך א מחוסר כפרה, און ביאה מקצת שרא רחמנא, ביאה מקצת האט די תורה מתיר געווען נקנור,

וקטליאות, תכשיט הוא, ס'איז אזא מין צירונג, כמין חצי עיגול פתוח, ווי א האלבע ראד אפן, וסוגרת בו, מיט דעם טוט זי פארמאכן את חלוקה איר העמד, ומקיף, ס'רינגלט ארום את גרונה דעם האלז מן הצדדים פון די זייטן. חבל המצרי, וואס הייסט דאס מצרי? ווייל עס איז געמאכט מצורי דקל, פון די שטעקעלעך פון א טייטל בוים.

די אירע עבדים און שפחות האבן דארט נישט געטארט זיין, שלבה גס בה, כשאדם רואה בני ביתו, א מענטש זעט די מענטשן פון זיין שטוב, דעתו מתגברת עליו, זיין דעת ווערט אויף אים שטארקער, ולא תירא זי וועט נישט מורא האבן, ולא תודה זי וועט נישט מודה זיין, ואנו מבקשים און מיר ווילן דאך, שתודה זאל מודה זיין, ולא ימחה שם הקודש על המים, אז דער שם השם זאל נישט ווערן אויסגעמעקט אויף די וואסער.

גמרא, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנעט ווייסן מיר אז אנטרינקען די סוטה דארף זיין ביי דעם בית דין הגדול, ריכטיג, סדארף טאקע זיין לפני השם, אזוי שטייט אין פסוק והעמיד הכהן את האשה לפני השם, קאן דאך זיין. אין ירושלים און ס'איז דאך געוועזן נאך בתי דינים דארטן אויפן הר הבית, אויפן הר הבית איז געווען נאך צוויי בתי דינים, איינס איז געווען אזוי ווי מען קומט ארויף אויפן הר הבית, און איינס איז געווען איידער דארט מען קומט ביי פתח עזרה, דארט ווערט אויך אנגערופן לפני השם. אמר רב חייא בר גמדא אמר רבי יוסי ברבי חנינא, אתיא תורה תורה איך לערן אפ א גזירה שוה ס'ווארט תורה תורה כתיב הכא ביי א סוטה שטייט ועשה לה הכהן דער כהן זאל טון צו איר את כל התורה וכתיב התם ביי א זקן ממרא שטייט על פי התורה אשר יורוך מה להלן אזוי ווי דארטן ביי א זקן ממרא ווייסן מיר דאך בשבעים ואחד אז מען דארף אים משפט'ן ביי א בית דין פון איין און זיבעציק, ווייל עס שטייט אין פסוק מן המקום ההוא, איז דאס הייסט א באשטימטע ארט, דאס הייסט פון לשכת הגזית, אף כאן, איז די זעלבע זאך דא אויך ביי סוטה ווערט אויך דערמאנט דאס ווארט תורה, איז עס גלייך צו זקן ממרא, און עס דארף זיין בשבעים ואחד. ומאיימין עליה, מען טוט מאכן אויף איר א מורא אז זי זאל זיך מודה זיין, וואס וועט זיין אויב זי וועט זיך מודה זיין וועט זי נישט טרינקען, זאגט די גמרא ורמינהו, איך דארף פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט כדרך שמאיימין עליה שלא תשתה, אזוי ווי מען טוט אנווארפן אויף איר א מורא זאל נישט טרינקען, כך מאיימין עליה שתשתה, אזוי איז פארהאנען מען זאגט זאל יא טרינקען, אומרים לה, מען זאגט צו איר בתי מיין טאכטער, אם ברור לך הדבר אז ס'איז א זיכערע זאך שטהורה את, אז דו ביסט ריין, האב נישט קיין מורא צו טרינקען, עמדי על בורייך, לען זיך אן אויף דיין קלארקייט, אויף דיין ריינקייט, און טרינק די וואסער, אויב מ'זעט זי וויל נישט טרינקען, שטייט ער, ושתי און טרינק, און מען זאגט צו איר, האב נישט קיין מורא, לפי שאין המים המרים דומים, די וואסער איז נישט גלייך אלא לסם יבש, צו טריקענע סם, טריקענע פויזן, שמונח וואס ליגט על בשר חי, אויף געזונטע פלייש, אם יש שם מכה, איז דארט דא א מכה, מחלחל, טוט עס לעכערן ויורד, און עס טוט פארגיפטן, אין שם מכה, אז ס'איז נישט דא קיין מכה אינו מועיל כלום, טוט עס גארנישט ניט אויף, דעריבער דארפסטו נישט מורא האבן צו טרינקען. זאגט מען דאך גאר איר שטייט דארטן אז זאל יא טרינקען, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, כאן קודם שנמחקה מגילה. איידער מ'האט אויסגעמעקט די מגילה, כדי דער שם השם זאל נישט ווערן אויסגעמעקט, טוט מען איר מאכן א מורא, זאל נישט טרינקען כאן לאחר שנמחקה מגילה, אז מ'האט שוין אויסגעמעקט און זי וויל נישט טרינקען, זאגט מען איר האב נישט קיין מורא, אויב דו ביסט א ריינע טרינק פארוואס. ווייל יעצט דא אז דו וועסט זאגן טמאה אני ווייל דו האסט מורא צו טרינקען אין אמת'ן ביסטו ריין, וועסט דאך מוציא לעז זיין אויף דיר און אויף דיינע קינדער וועט מען רעדן. אין דער משנה איז געשטאנען אז מען זאגט פאר איר אזעלכע זאכן שאינו כדאי לשומען. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, אומר לפניה ער זאגט פאר איר דברים של אגדה, זאכן פון אגדה, ומעשים, אזעלכע מעשים שאירעו וואס האט פאסירט בכתובים און ס'איז געווארן אין די תורה וואס איז געווארן געשריבן הראשונים אין די פריערדיגע צייטן, כגון. ווי דעם פסוק אשר חכמים יגידו, די חכמים טוען דערציילן זייערע זינד, ולא כיחדו זיי טוען נישט לייקענען, מאבותם פון זייערע עלטערן, יהודה הודה ולא בוש, יהודה האט זיך מודה געווען און ער האט זיך נישט געשעמט, מה היה סופו, וואס איז געווען זיין סוף, נחל חיי העולם הבא, האט ער גע'ירש'נט עולם הבא. ראובן הודה ולא בוש, ראובן האט מודה געווען און האט זיך נישט געשעמט, מה היה סופו, נחל חיי עולם הבא, ומה שכרן, און וואס איז זייער שכר, פרעגט די גמרא מה שכרן, דו פרעגסט וואס איז זייער שכר, כדקאמרינן, מיר האבן דאך שוין פריער געזאגט וואס איז זייער שכר, אז זיי האבן עולם הבא, אלא מה שכרן בעולם הזה, וואס איז זייער שכר אויף דער וועלט. להם לבדם נתנה הארץ, צו זיי אליין איז געווארן געגעבן די לאנד. דער רש"י טייטשט עס אפ אז יהודה האט זוכה געווען צו מלכות ווייל ער האט זיך מודה געווען מעשה תמר, און ראובן האט גענומען דער ערשטער א חלק אין ארץ ישראל אין עבר הירדן. ולא עבר זר בתוכם, און און ס'איז נישט דורכגעגאנגען קיין פרעמדער צווישן זיי, ווען יעקב איז זיי געגאנגען בענטשן, ווערט דארט דערמאנט אין פסוק יחי ראובן וזאת ליהודה, אז די ברכות זענען זיי געווען נאנט איינער צום אנדערן, תוספות ברענגט אראפ נאך א טייטש אז בחלוקת יחזקאל, ווי ביי די צעטיילונג וואס ווערט דערמאנט אין יחזקאל איז ראובן און יהודה זענען שכנים, פרעגט די גמרא בשלמא ביהודה אשכחן דאודי, ביי יהודה'ן ווייסן מיר ער האט מודה געווען, דכתיב שטייט בפירוש ויכר יהודה האט ערקענט וואס תמר האט אים געוויזן, ויאמר האט געזאגט צדקה זי איז גערעכט ממני פון מיר, אלא ראובן מנלן דאודי פון וואנעט ווייסן מיר אז ראובן האט מודה געווען דאמר רב שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק יחי ראובן ואל ימות ראובן זאל לעבן ניט שטארבן וזאת ליהודה ביי קיינעם פון די ברכות פון די ברידער הייבט זיך נישט אהן מיט דעם ווארט וזאת, נאר דא איז אזוי כל אותן שנים שהיו ישראל במדבר, ווען די אידן זענען געווען אין מדבר, היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון, די ביינער פון יהודה'ן האבן זיך געקייקלט אין דעם ארון, די שלד, די סקעלעט האט זיך נישט געהאלטן, יוסף האט דאך געזאגט צו די ברידער, והעליתם את עצמותי מזה אתכם, מיט אייערע ביינער, דאס הייסט אז די ביינער פון אלע שבטים, און יוסף'ס אויך, האט מען אראפגענומען פון מצרים, איז ביי אלעמען, איז האט זיך אלץ געהאלטן אין דעם שלד, אין דעם סקעלעט, אבער יהודה'ס האבן זיך נישט געהאלטן, פארוואס טאקע נישט? ווייל ער האט געזאגט צום טאטן, אויב כ'וועל נישט צוריקברענגען צו בנימינ'ן וחטאתי לך כל הימים אפילו לעולם הבא, און א נידוי פון א חכם, אפילו אויף א תנאי, און דער תנאי איז געווארן מקוים, דאך קען עס קומען, נאר מ'דארף עס פארשטיין דארף מען עס. עד שעמד משה וביקש עליו רחמים. משה האט געבעטן רחמים אויף די עצמות של יהודה אמר לפניו רבונו של עולם מי גרם לראובן שהודה ווער האט גורם געווען ראובן'ן ער זאל מודה זיין במעשה יציע אביו כאטש דארטן אויך ווי רש"י זאגט דארט אין חומש האט ער געטראגן די בעט איבער פון רחל דארט צו לאה הלאה. אבער אין אמת'ן דער חטא איז געווען דקה מן הדקות, גלייך ווערט דערמאנט אין פסוק שנים עשר ווי רש"י זאגט דארטן נאר אז דו זאלסט נישט מיינען וישכב איז אזוי ווי די פלעינע טייטש, נאר ביי די צדיקים איז דקות מן הדקות ווי מען זאגט ווערט גערעכנט וסביביו נשערה מאד, א טייערע מלבוש, די קלענסטע פלעק זעט זיך אן אויף דעם. איז ווער האט גורם געווען צו ראובן זאל זיך מודה זיין? יהודה, וזאת ליהודה איז די טייטש אזוי, האט אזוי ער געזאגט, יחי ראובן, ראובן לעבט, ואל ימות, די ביינער פון ראובן'ען איז שלדן קיימת, ס'קוקט אויס, ווי א גאנצע זאך, ווי א לעבעדיג, און וזאת ליהודה, און דאס איז צו יהודה'ן, וואס עצמותיו מגולגלות, מיד, גלייך, נאר די מיד מעקט מען אויס דער ב"ח, שמע השם קול יהודה, על איבריה לשפא.

ולא אבער ולא הוה קא ידע משקל ומטרח בשמעתא בהדי רבנן, ער האט נישט געקענט לישא וליתן במלחמתה של תורה, האט ער געבעטן ידיו רב לו ער זאל זיך קענען האבן א נצחון זיך קריגן מיט אנדערע, די רב לו איז א לשון מלחמה, זיך קריגן דאס מיינט מלחמתה של תורה, אבער ער האט טאקע געקאנט זיך אנרופן אבער לא הוה קא סלקא ליה שמעתא אליבא דהילכתא, ער האט נישט זוכה געווען צו זאגן א זאך וואס די הלכה זאל אזוי א זיין, האט ער געבעטן ועזר און א הילף מצריו פון זיינע געגענער, תהיה זאלסטו זיין. פרעגט די גמרא, בשלמא יהודה דאודי בשלמא יהודה האט מודה געווען, פארוואס כי היכי דלא תישרף תמר, תמר זאל נישט ווערן פארברענט, אלא ראובן למה ליה דאודי וואס האט ער געדארפן מודה זיין, וואס דאך אמר רב ששת, רב ששת האט געזאגט, ווען איינער זינדיגט, חצוף עלי איז א מחוצף, דמפריט חטאיה, דער וואס ער טוט לרבים זאגן זיינע חטאים, עס זעט אויס ער שעמט זיך נישט מיט דעם, אט זאגט ער רב ששת, חצוף עלי ס'א מיאוסע זאך, און דא זאג איך גאר אז ס'איז א גרויסע זאך וואס ראובן האט זיך מודה געווען. יהודה פארשטיי איך אז ס'איז געווען א צורך, ענטפערט די גמרא, ביי ראובן'ען איז אויך געווען א צורך, כי היכי דלא ליחשדו אחוהי, כדי מען זאל נישט חושד זיין די ברידער אז זיי האבן מבלבל געווען. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אם אמרה טמאה אני, אויב זי זאגט טמאה אני, שוברת את כתובתה, טוט זי שרייבן א שובר אז זי האט מזנה געווען און עס קומט איר נישט קיין כתובה. זאגט די גמרא, שמעת מינה, פון דא א ראיה כותבין שובר אז מען שרייבט א רעסיט. וואס איז די שאלה? ס'איז דא א מחלוקת אין גמרא, ראובן מאנט געלט ביי שמעון'ען, דו האסט געליגן ביי מיר א סכום געלט, זאגט שמעון, ריכטיג, כ'האב ביי דיר געליגן, גיב מיר דעם שטר, כ'האב נישט באצאלט, גיב מיר דעם שטר וועל איך דיר געבן די געלט. זאגט ראובן, ער האט פארלוירן דעם שטר. איז דא איין מאן דאמר וואס ער זאגט, ווייל שמעון איז דאך מודה, ער איז שולדיג געלט. זאל ער באצאלן איי און ער זאל שרייבן א רעסיט כאטש שמעון טענה'ט איך וועל דארפן היטן דעם רעסיט אויב כ'וועל פארלירן דעם רעסיט קען ער דאך מיר מאנען נאכאמאל אבער איך רעכן זיך נישט מיט אים ס'דא א צווייטע מאן דאמר וואס ער זאגט אין כותבין שובר. אז דער שמעון קען זאגן איך וויל ווייסן גארניט ניט, דו האסט מיר נישט געגלייבט, דו האסט געוואלט איך זאל דיר געבן א שטר, יעצט וועסט מיר צוריק געבן דעם שטר, וועל איך דיר צוריק געבן דעם חוב, כ'וויל נישט האבן צו טאן מיט דער רעסיט. דא אבער ביי אונז אין דער משנה, פארוואס דארף זי שרייבן א שובר, זאל מען נעמען די כתובה, מ'זאל צערייסן די כתובה, איז דא שטייט שוברת כתובתה. איז שמעת מינה איז פון דא א ראיה כותבין שובר אז די משנה וויל מיר דרך אגב דערציילן אז אויב ס'איז נישט דא קיין כתובה איז שרייבט זי א שובר. אמר אביי האט אביי געזאגט ס'איז נישט קיין ראיה תני לערן מקרעת מ'צורייסט איז ס'ווארט שוברת מיינט מען נישט א רעסיט נאר מ'מיינט שוברת מ'צוברעכט מ'צורייסט די כתובה. אמר ליה רבא, האט רבא צו אים געזאגט, ווי קאנסטו זאגן מקרעת והא שוברת קתני, אויב עס שטייט מיט דעם לשון שוברת, ווייזט דאך אויס אז מען שרייבט א שובר. אלא אמר רבא, האט רבא געזאגט, במקום שאין כותבין כתובה עסקינן, ס'איז געווען אזעלכע ערטער וואס מען האט נישט געשריבן קיין כתובה, ווייל א כאטש מ'האט נישט געשריבן קיין כתובה, די כתובה דארף מען באצאלן, ווייל ס'איז תנאי בית דין אז אויב מ'גט אדער דער מאן שטארבט ווען ער האט איר גענומען איז זי געווען א בתולה דארף ער געבן מאתים צוויי הונדערט זוז און אלמנה מנה איז אויב אזוי מיט וואס טוט זי גיין איינמאנען די כתובה איז אדער ווען ער געבט איר מיט דעם גט, אדער ווען זי ווערט אן אלמנה מיט עדי מיתה. און דארט אויך איז דאך דא א חשש, טאמער זי וועט נאכאמאל מוציא זיין די עדות ביי א צווייטן בית דין די עדי מיתה, דעריבער איז דארטן די דין מוז איך דאך זאגן אז מ'שרייבט שובר, טאקע אומעטום שרייבט מען נישט קיין שובר, אבער דא במקום שאין כותבין כתובה האט מען דאך נישט קיין ברירה שרייבט מען א שובר. אין דער משנה האט מען געלערנט ואם אמרה טהורה אני, אויב זי זאגט זי איז ריין, מעלין אותה לשער המזרח, האט מען ארויפגעברענגט צו דעם טויער וואס איז געווען מזרח זייט פון דער עזרה, פרעגט די גמרא, מעלין אותה, מען האט איר געדארפן ארויפברענגען, התם קיימא, זי איז דאך געשטאנען אין לשכת הגזית, און די לשכת הגזית איז דאך געוועזן נאך אינעווייניג פון דעם טויער, ווייל די לשכת הגזית ווערט דערמאנט איז געווען געבויט חציה בקודש וחציה בחול. ענטפערט די גמרא, דמסקינן לה, מ'האט זי פריער ארויפגענומען צו די לשכת הגזית מיט די סנהדרי גדולה, ומחתינן לה, נאכהער האט מען איר אראפגעלאזט אראפגיין פון גאנצן הר הבית, כדי לייגעה, מען זאל אויסמאטערן איר, וועט זי זיך זארגן וועגן די וואסער, ווען א מענטש איז שוואך דעמאלט איז די שרעק זיינע גרעסער, וועט זי זיך מודה זיין, אז זי וועט זען איר צרה וועט זי זיך מודה זיין. דתניא מיר האבן געלערנט ר' שמעון בן אלעזר אומר ר' שמעון בן אלעזר זאגט זיין דין זאגט ער ווען ס'איז געקומען צו גיין עדות נפשות עדות וואס איז פארבינדן עדות זאגן אויף א מענטש וועגן צונעמען זיין לעבן זאגט ער דארטן בית דין מסיעין את העדים ממקום למקום די בית דין טוט פירן די עדות פון איין ארט צו דעם אנדערן, כדי שתטרף דעתם עליהם, אז זייער דעת זאל ביי זיי ווערן צומישט, ויחזרו בהם, אויב זיי זאגן ליגנט וועלן זיי האבן חרטה. רשי.